הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף מ ו, מ ו, אנהייב די ערשטע ווארט, מ'האלט דא אינמיטן ארום רעדן הלכות ברכת המזון ווער ס'בענטשט און ווער ס'מאכט זימון, וועלן מיר זען זאגט די הייליגע גמרא רבי זירא חלש דף מ ו, רבי זיירא. געווען קראנק, על לגביה איז געקומען צו אים באזוכן די הייליגע רב אבי, און רבי אבהו האט זיך פארגענומען מקבל עליה אי מתפח אויב רבי זירא וועט זיך אויסהיילן, רבי זירא איז געווען א קליינער נידעריגע מענטש, און ער פלעגט יעדן טאג פאסטן און אריינקריכן אין א אויוון זיך פארברענען זיין פיס, ווייל ער האט געוואלט זען אויב די גיהנום גייט אים קענען פארברענען. און קיין איין מאל איז ער נישט פארברענט געווארן, אבער איין מאל די חכמים האבן, האבן, אה, עפעס א גאנצע פרשה איז געווען, און ער איז געווארן פארברענט, און פלעגט מען אים רופן, זיינע חברים פלעגן אים רופן, דער קליינער מיט די פארברענטע פיסעלעך. האט רבי אבהו געזאגט, אי מתפח, אויב וועט ער אויסגעהיילט ווערן, דער קטינא, דער קליינטשיגער, חריך שקי, מיט די פארברענטע פיסעלעך, עבידנא יום טוב לרבנן! וועל איך מאכן א יום טוב פאר די רבנן. אתפח און איז געווארן אויסגעהיילט. נו, עבד סעודתא לכולהו רבנן האט רבי אבהו געדארפט מאכן א סעודה פאר אלע חכמים, האלט מיט. כי מטא למשרי ווען ס'איז געקומען צו מאכן המוציא, אמר ליה האט זיך רבי אבהו אנגערופן צו רבי זירא, לישרי לן מר. דער רבי זאל עפענען די חלה און מאכן המוציא מוציא זיין די עולם אמר ליה האט רבי זירא געפרעגט פון רבי אבהו לא סבר לה מר האלטסטו דען נישט להא דרבי יוחנן וואס רבי יוחנן זאגט דאמר בעל הבית בוצע אז עס קומט אויף צו עפענען די חלה געבט מען די כבוד פארן בעל הבית און דו ביסט דאך די בעל הסעודה האט ער געזאגט פאר רבי אבהו שרא להו האט רבי אבהו טאקע אזוי געטון ער האט געמאכט המוציא און געעפנט די חלה כי מטא לברוכי ווען ס'איז געקומען צו בענטשן ברכת המזון אמר ליה האט נאכאמאל רבי אבהו מכבד געווען רבי זירא נבריך לן מר זאל דער רבי בענטשן אמר ליה האט רבי זירא געזאגט איך פארשטיי נישט לא סבר לה מר דען האלטסטו נישט להא דרב הונא דמן בבל רב הונא פון בבל זאגט רשי ווער איז די רב הונא פון בבל רב הונא סתמא דאס איז די רב הונא פון שס נאר וויבאלד יעצט איז מען אין ארץ ישראל און מ'קען ביי רבי אבהו זאגט דער רב הונא פון בבל, האלטסטו דען נישט אזוי ווי רב הונא דאמר בוצע מברך, אז דער וואס עפענט אויף די חלה, אים איז מען מכבד מיט בענטשן. נו פרעגט די גמרא רבי אבהו, וואס טאקע איז פשט פון רבי אבהו, וואס ער האט מכבד געווען רבי זירא, ואיהו כמאן סבירא ליה, ווי וועם האלט ער, כי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, ער גייט ווי רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אז בעל הבית בוצע, דער בעל הבית פון די הויז, אים געט מען די כבוד צו עפענען די חלה צו מאכן המוציא, און ואורח און די גאסט מברך ער בענטשט. גייט די גמרא מסביר זיין פארוואס, שמעון קוק אריין, בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה, די באלעבאס ס'איז דאך זיין חלה ממילא וועט ער טיילן גרויסע סלייסעס חלה, ער וועט פארגינען פאר יעדן איינעם מיט א גוט אויג, און פארוואס די אורח בענטשט, כדי שיברך בעל הבית, אונז האבן שוין אסאך מאל אויסגעשמועסט אז אין די צייטן פון. ס'איז דא היינט אויך מקומות, נאר ביי די תימנער פירט מען זיך אזוי אז דער וואס מאכט זימון, ער בענטשט. נישט די גאנצע עולם בענטשט, יעדער ענטפערט נאר אמן און ברוך הוא, איז קומט אויס אויב דער בעל ה, אויב דער וואס בענטשט וויל מען ער זאל אויך בענטשן די בעל הבית. און ואורח מברך כדי שיברך בעל הבית, מאי מברך וואס איז די נוסח הברכה, יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, זאל זיין די ווילן פון דיר אייבערשטער אז דער בעל הבית, וואס האט מיר געגעבן צו עסן דא זאל נישט פארשעמט ווערן, און ולא יכלם לעולם הבא עס זאל נישט פארשעמט ווערן אויף יענע וועלט. רבי האט נאך צוגעלייגט נאך תפילות, רבי מוסיף בה דברים, רבי האט צוגעלייגט די זאכן, דוד, קום, מ'האט אנגעפאנגען א דף, קום עס מיטלערנען דעם דף. לייגט צו ויצלח מאוד בכל נכסיו ער זאל האבן הצלחה אין זיין פארמעגן ויהיו נכסיו ונכסינו זיין פארמעגן מיט מיין פארמעגן זאל זיין מוצלחים זאל זיין מוצלח'דיג וקרובים לעיר זאל זיין נאנט צום שטאט זאגט רש"י אז ער וואוינט אין שטאט און ער וויל אז דער באלעבאס זאל זיך קענען אומקוקן אויף זיינע פארמעגן זיינע פראפערטיס נישט ער דארף אוועק פארן ווייט ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו די שטן זאל נישט האבן קיין שליטה אין אים. ואל יזדקר לא לפניו ולא לפנינו, זאל נישט אנקומען צו אים און נישט צו אונז שום דבר הרהור חטא ועבירה ועון מעתה ועד עולם. און אזוי היינט בענטשט זיך יעדער איינער, קומט אויס אויב איינער עסט ביי איינעם לייגט ער אפשר א לייגט ער צו די יהי רצון. לאמיר צוריק גיין צו הלכות זימון. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האט דאך געהאט אויבן אז מען דארף מאכן זימון ווען שלושה שאכלו כאחת דארף מען זיך מאכן רבותי מיר ווילן בענטשן, נברך שאכלנו משלו, עד היכן ברכת הזימון? וואו ענדיגט זיך ברכת הזימון וואס מען זאגט נאר ביי דריי מענטשן, און אויב מען עסט אויב מען בענטשט ווייניגער ווי דריי מענטשן זאגט מען יענץ נישט. אזוי לערנט רש"י פשט. רב נחמן אמר עד נברך, נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו ביז אהין גייט ווען ס'איז דא זימון, און אויב מען בענטשט ביחידות הייבט אן הזן, רב ששת אמר עד הזן, ברכת הזימון גייט עד הזן. דאס טייטשט ברוך אתה השם הזן את הכל, ביז אהין ענדיגט זיך זימון, און לויט רש"י אויב א מענטש בענטשט נישט מיט קיין זימון, הייבט ער אן פון נודה לך, פרעגט תוס' קען דאך נישט זיין, ברכת הזן איז דאך א דאורייתא, זאגט תוס' א אנדערע פשט אין די גמרא, עד היכן ברכת הזימון, אונז האבן דאך פריער געלערנט אין די פריערדיגע דף, אז ווען דריי מענטשן עסן, און צוויי אירע ווילן שוין בענטשן, און איינער איז נאך אינדערמיט פון עסן, זאל ער סטאפן און מצרף זיין, און ער הערט ער איז יוצא פון זיי די ברכת הזימון, איז ביז ווי גייט ברכת הזימון? ר' ששת זאגט ער דארף ווארטן ביז הזן את הכל, און ער קען ווייטער עסן, און שפעטער ווען ער גייט בענטשן הייבט ער אן פון נודה לך, דאס הייסט ער האט שוין יוצא געווען ווען דער מברך האט געבענטשט דעם ערשטן ברכה, האט ער שוין יוצא געווען דעם ערשטן ברכה. ר' נחמן טענה'ט, ניין! דארפסט נאכאמאל איבערזאגן דעם ערשטן ברכה ווייל דו האסט שוין געגעסן נאכאמאל נאר אזוי פסק'נט מען ווי פרעגט די גמרא נימא כתנאי לכאורה די מחלוקת פון רב נחמן מיט רב ששת דאס שוין א אלטע מחלוקת פון תנאים דתני חדא אין איין ברייתא שטייט ברכת המזון אסאך מאל איז עס שנים צוויי ברכות און אסאך מאל איז עס שלושה דריי ברכות מ'עט גלייך זען וואס מיינט ותניא אידך האט מען געלערנט א צווייטע ברייתא דארטן וואו שלושה ברכת המזון אסאך מאל קומט עס אויס נאר דריי ברכות און אסאך מאל איז ארבעה נו לאמיר זען סברוה, יעצט די בני הישיבה ווען זיי האבן געוואלט מפרש זיין די ברייתא האבן געהאלטן דכולי עלמא, יעדער האלט אז הטוב והמטיב לאו דאורייתא היא. די בענטשן ענדיגט זיך בונה ברחמיו ירושלים אמן. די לעצטע ברכה, דאס האט מען מתקן געווען שפעטער די רבנן. נו לכאורה וואס הייסט וויאזוי קען זיין ברכת המזון זיין אמאל צוויי ברכות, אמאל דריי ברכות, אמאל. פיר ברכות? ווי קען זיין? מאי לאו, מיינסטו נישט, בהא קמיפלגי? מאן דאמר דער וואס זאגט אז אסאך מאל איז די בענטשן צוויי ברכות אדער דריי ברכות קסבר ער גייט ווי דער שיטה ווי רב ששת אז אז זימון גייט עד הזן קומט אויס האסטו אויב האסטו נישט קיין זימון הייבט זיך אן בענטשן ביי נודה לך האסטו נודה לך איין ברכה, און ובנה ירושלים צווייטע ברכה. דאס דאס מיינט די ברייתא אז פעמים שתיים, און פעמים שלש, אז אויב דו האסט זימון, קומט אויס אמאל בענטשן איז דריי ברכות. און מאן דאמר שלש וארבע קסבר, דער וואס האלט אז בענטשן גייט דריי מיט פיר, איז האלט עד נברך. קומט אויס אז אמאל קומט אויס בענטשן איז דרײַ אן זימון איז עס הזן מיט נודה לך מיט רחם דרײַ ירושלים מיט זימון איז עס רבותי מיר ווילן בענטשען נברך א ברכה נברך שאכלנו משלו האסטו לכאורה א מחלוקת תנאים די מחלוקת פון ר' נחמן מיט ר' ששת גייט נאך צוריק צו די פריערדיגע צייטן פון די תנאים גמרא לא. דארף נישט מזל מחלוקת זיין און מען קען זאגן ר' נחמן לטעמי, ר' נחמן וואס ער האלט אז ברכת הזימון גייט ביז ווי אזג, ביז נברך, ר' ששת וואס ער האלט עס גייט ביז הזן, ביידע קענען זיי מסביר זיין די צוויי סתירות אבער איינס זאל שטימען מיט זיי, ר' נחמן מתרץ לטעמי, ר' ששת מתרץ לטעמי, ר' נחמן מתרץ לטעמי דכולי עלמא, יעדער איינער האלט אז ברכת הזימון עד נברך, אזוי ווי ווער? אזוי ווי ר' נחמן, און מאן דאמר שלש וארבע שפיר. וויאזוי קען שטימען שלש וארבע, נו, כעניש, הזן, רחם, הזן, נודה לך און רחם איז שלש, און מיט זימון איז נברך. אבער ומאן דאמר שתיים ושלש, אמר לך עט ער זאגען, הכא בברכת פועלים עסקינן, מען רעדט דא פון די ברכה וואס ארבעטארעס ווען זיי ארבעטען, זיי מאכען נאר צוויי ברכות, ארבעטארעס, אן ארבעטאר איז אזוי שטארק, און אזוי, און אזוי, דארף אזוי אכטונג געבן נישט צו נעמען די צייט פון די בעל הבית, סאו אויב ער עסט אינמיטן, טאר ער נישט מאכן קיין לאנגע בענטשן, דאמר מר מ'האט געזאגט א ברייתא, אן ארבעטער ווען ער בענטשט ברכת המזון, פותח בהזן הייבט אן בהזן, און וכולל און ער פארט אריין אין בונה ירושלים אין ברכת הארץ, קומט אויס אז אן ארבעטער האט איין ברכה, און ווען ער עסט מיט זימון, נאכאמאל, פותח בהזן. בונה ירושלים, ניין, פותח בהזן, איינס, נאכדעם וכולל בונה ירושלים בברכת הארץ האסטו צוויי, און שלש האסטו ווען ער מאכט א זימון, לייגט ער צו אן א רבותי. וואס? ניין, יעצט דריי און פיר שטימט פריער, נאכאמאל. דריי און פיר שטימט ביי יעדן איינעם, צוויי און דריי איז ביי ארבעטארעס. נאכאמאל ר' נחמן. דריי, איז ביי סתם א מענטש הזן מיט נודה לך על הארץ און רחם ירושלים. מיט זימון איז פיר. א ארבעטאר איז סתם אזוי צוויי, און זימון דריי. און רב ששת מתרץ לטעמי, רב ששת קען זאגען דכולי עלמא יעדער איינער האלט עד הזן. אז רב ששת האלט אלע תנאים גייט פיניש. ברכת הארץ איז ברוך אתה השם על הארץ. די על המזון, די צווייטע ברכה איז נודה לך, דאנקט מען ארץ חמדה, מ'דאנקט די אייבערשטער אויף ארץ ישראל. ווען מ'בענטשט, דאנקט מען די אייבערשטער אויף עסן. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, אויף די עסן און אויך על הארץ הטובה. און הטובה וועט די גמרא זאגן שפעטער מיינט ירושלים, סאו מ'דארף דאנקען דעם אייבערשטער אויף עסן, ס'הזן, נודה לך איז אויף על הארץ, אין אויך דאס רעד שליין שייך דאס דעם מאנדעל שטיין משול איז שאפער שטימט עס זייער פיין שטיין משול איז פון די שטיין משול איז האסט אזאן מיט זיי מען איז אזאן נוי דער לכו מיט די שליין און זיי מען איז נוי דער לכו איבער דער שליין מאנדעל משול איז הארב כסו ווען אטוי ווען מייט דו איר הייסט זי ער האלט אז דער ברוך איז אטוי ווען מייט איז אויך מיט אטוי דער קינטוס אז עס דו זיי מען גייסטו ביז הזן, נודה לך, און ירושלים, הטוב והמטיב. אז מען רעדט שוין וועגן הטוב והמטיב וואס ס'א דאורייתא אדער נישט קיין דאורייתא, איז מען אריינגעגאנגען אין א גרויסע מחלוקת, און עס איז מיר געווען אמר רב יוסף תדע, א ראיה האסטו, דהטוב והמטיב לאו דאורייתא. איך וועל דיר ברענגען אז הטוב והמטיב איז נישט קיין דאורייתא. נישט קיין קשיא אויף אויף אויף די שיטה פון רב ששת, ער גייט ווי די אנדערע תנא. פארוואס שהרי פועלים עוקרים אותה? ארבעטארעס לאזן אויס די ברכה, אויב וואלט עס ווען געווען א דאורייתא, לאזט מען לאזט מען עס נישט אויס, דארף דאך עס א ארבעטאר אויך עס זאגן, אלא מאי, ס'א ראיה הטוב והמטיב איז א דרבנן, און וועגן דעם פועלים לאזן עס אויס, נאך א ראיה, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא, משמיה דרב, תדע, איך האב א ראיה, דהטוב והמטיב, דארט אלץ ניט דארט, אז די ברכה נאך הטוב והמטיב, אז די ברכה פון הטוב והמטיב דארט קל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו יוצרנו די זאַך די גאַנצע ברכה לאו דאורייתא ווייל אַ אַ ברכה פון אַ יעדע ברכה מן התורה הייבט זיך אָן מיט אַ ברוך און ענדיקט זיך מיט אַ ברוך און געב אַ קוק דאָ שהרי פּותח בה בברוך ס'הייבט זיך אָן ברוך אַתּה השם אלקינו קל אבינו מלכנו אדירנו און ס'ענדיקט זיך יראה את השם קדושה וואָס אל יחסרנו און ס'ענדיקט זיך אָן אַ ברכה און ואין חותם בה בברוך ס'ענדיקט זיך נישט מיט אַ ברכה כדתניא און מ'לערנט אַ ברייתא כל הברכות כולן

משום דכולה חדא הודאה ואין הפסק דבר תחנה או דבר אחר בתוך כמו שיש בקידוש, למשל, הייבט זיך אן קידוש, שבחר בנו מכל העם, מען פארט אוועק יעצט אין א אנדערע זאך, דארף מען צוריק גיין ברוך אתה השם, מקדש השבת, אבער אז דו האסט די קורצע ברכה נאר דאס, איז געענדיגט מיט דעם. אדער די ברכה הסמוכה לחברתא, אלע ברכות פון שמונה עשרה, גייט למשל אתה חונן לאדם דעת, הייבט זיך אן מיט א ברכה, אבער ס'ענדיגט זיך הקל הקדוש, אתה חונן, ס'גייט איינס אלץ מיטן צווייטן. וברכה אחרונה שבקריאת שמע, די זעלבע זאך למשל ביי מעריב, ואמונה כל זאת, אמת ואמונה כל זאת, הייבט זיך נישט אן מיט קיין ברכה, ווייל ס'גייט נאך מיט א ברוך, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל, אדער אמת, אמת ויציב, קוק אריין אין תוספות, איי, קען נישט?

זיי זאגן מ'איז געווען אין גן עדן, וואס צו טון? בלייב אין גן עדן. אה, מכלל איז געדרינגען דברכה בפני עצמה היא, אז ס'איז א ברכה בפני עצמה, אז ס'איז נישט. כ'הער נישט. ס'איז נישט קיין חלק פון בענטשן. ס'איז נישט קיין דאורייתא. ס'איז א איבריגע זאך וואס די חכמים האבן צוגעלייגט. וואס? ניין. אויב וואלט עס ווען געווען א דאורייתא וואלט עס זיך נישט געדארפט אנהייבן מיט א ברכה. גייט עס ווייטער בהמשך. נאך א ראיה, ואמר רב נחמן בר יצחק תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא. איינער הערט מיך אויס אדער איך רעד פלעין צו די קעמרע? קענסט אויך ריפלעיסן די מייק? אינעווענדיג ר' נחום בר יצחק ווינקט אז שרוף ברענגט פון די חוזה פון לובלין אז עס איז האר דזיי מוידע און מלערן גמור און נאך מער צו מוידע מלערן ר' נחום בר יצחק און בפרט צו פרי פארן דאווענען וואו ר' נחום בר יצחק טיי דער רייע האט דער טויב אמייט צו בלייב דער רייס אַ טויב אמייט איז נישט קיין דער רייס ווייל באלט מיר זען אז דו אַ שיטער באקיווע האלט אז אַ די שלופיעטן אין אַ הויז וואס מיר זיצט שבע און ווען אבילים בענטשן ברכת המזון, שעוקרין אותה בבית האבל. רבי עקיבא האלט אז א אבל ווען ער בענטשט, לאזט ער אויס די ברכה פון הטוב והמטיב, כדתניא, אזוי ווי עס איז געווען א ברייתא מה הם אומרים, וואס זאגן די אבילים בבית האבל, ברוך הטוב והמטיב, אזוי ווי מען בענטשט איבעראל, רבי עקיבא קריגט, רבי עקיבא אומר, די אבל זאגט נישט קיין הטוב והמטיב, ער זאגט אויף דעם בונה ברחמיו ירושלים אמן, ברוך אתה דיין האמת. סאו, זעה איך פון דא, אויב וואלט עס ווען געווען א דאורייתא וואלט מען נישט געקענט רוקן די חלק אין בענטשן, וואלט עס געווען א חיוב אפילו אויף א אבל. האב איך א ראיה משה אריה, האב איך שוין וויפיל ראיות אז הטוב והמטיב איז נישט קיין דאורייתא. דרײַ. די ערשטע ראיה האמיר געהאט. שלום. פועלים לאזן עס אויס. און רב יצחק בר שמואל בר מרתא משום רב, זעהט זיך אז ס'הייבט זיך אן מיט א ברוך, אויב וואלט עס געווען א דאורייתא וואלט עס ווען געפארן ווייטער הקל אבינו אן קיין ברוך, און א ראיה פון רבי עקיבא. פרעגט די גמרא, אנטשולדיגט, וואס הייסט, הטוב והמטיב אין, דיין האמת לא, רבי עקיבא האלט אז תנא קמא האלט מען זאגט נאר הטוב והמטיב, און א אבל דארף מען זאגן דיין האמת, סתם א זייטיגע זאך אז מען האט שוין גערעדט פון די ברייתא, אלא אימא תנא קמא האלט אף הטוב והמטיב, רבי עקיבא האלט מען זאגט נאר דיין האמת, און תנא קמא האלט ביידע. לאמיר צוריק גיין, לאמיר זען א מעשה פון הטוב והמטיב, מר זוטרא איקלע לבי רב אשי, א מר זוטרא איז אנגעקומען צו די הויז פון רב אשי, איתרע ביה מילתא איז אנגעקומען, ס'איז געשען אט א ביי רב אשי איינער איז אוועק און איז געזיצן שבעה, פתח ובריך האט מר זוטרא אנגעפאנגען די פערדע ברכה, הטוב והמטיב. קל אמת, דיין אמת, שופט בצדק. לוקח במשפט, די אייבערשטער נעמט אוועק מיט געריכטיגקייט ושליט בעולמו, לעשות בו כרצונו, די אייבערשטער איז בעל הבית אויף די וועלט צו טון אזוי ווי זיין ווילן. כי כל דרכיו משפט, אלעס דער אייבערשטער טוט מיט משפט. שהכל שלו, ואנחנו עמו ועבדיו. ובכל און ביי יעדע זאך אנחנו חייבים להודות לו ולברכו. גודר פרצות בישראל, די אייבערשטער וואס נעמט אוועק אלע פרצות ביי די אידן הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים. שוין, לאמיר צוריק גיין צו וואס האבן מיר געהאט הלכות זימון, וואס האבן מיר געהאט דרייער עסן צוזאמען, וואס דארף מען טון? שמעון, אויב דרייער עסן צוזאמען קען מען פלעין בענטשן, אדער מ'דארף מאכן א זימון? וואס? וואס טוט זיך צווייער ווילן בענטשן און איינער וויל נאך עסן? וואס? דארף ער אויך עסן, דארף סטאפן עסן און ער ווארט ביז הזן?

ער דארף אנהייבן נאכאמאל פון הזן, אה, אפילו רב ששת האט דאך פריער אויבן געזאגט אז א יחיד הייבט אן פון ווי? פון נודה לך, לויט רש"י, אבער ער האט עס שוין פריער געגעסן מיט דריי, הייבט ער אן פון אנפאנג, ורבנן אמרי למקום שפסק והלכתא למקום שפסק, די הלכה איז אז ער הייבט אן למקום שפסק אזוי ווי די רבנן. גיי מיר יעצט לערנען אביסעלע הלכות דרך ארץ, מען הייבט אן א פרישע גמרא ווער עס וויל מיטהאלטן. אמר ליה ריש גלותא לרב ששת, ריש גלותא האט געזאגט פאר רב ששת, אף על גב דרבנן קשישי אתון, אפילו עטס זענען זייער עלטערע חכמים און מען דארף זיך ווען אפלערנען פון ענק, אבער פרסאי די איראנע מענטשן בצרכי סעודה בקיאי מינייכו, די איראנע פירן זיך אויף מיט מורא'דיגע מענערס און דרך ארץ ביים עסן, למשל בזמן שהן שתי מטות, דעמאלטס פלעגן זיי עסן אויף קאוטשעס. זיי אנגעלאנט אויף א קאוטש די פיס איז געלעגן אויף דער ערד זיי זענען אַלע קליינע זיי געלעגן אויף דער ערד איז לאמיר זאגן ס'איז דא א חשוב'ער מענטש מיט א איינער וואס איז נישט אזוי חשוב איז גדול מסב בראש דער עלטערער ער זעצט זיך קודם אראפ אויף זיין בעט ושני לו יעצט קומט אריין דער צווייטער חשוב'ער למעלה הימנו זעצט מען ארויף לעבן אים זאגט רש"י מטת השני לצד מראשותיו של גדול מען לייגט אים צום קאפנס פונעם עלטערן צו דעם באלד פארוואס ובזמן שהן שלוש אויב איז דא דריי בעטן און דריי מענטשן איז דאך די כבוד איז אז דער מיטל אז דער מיט דער מיטלסטער דארף זיין דער חשובער אבער וואלט ער געדארפט לייגן ביידע ביי זיין קאפ אז ער וויל עס שמועסן בשעת'ן עסן זאל ער זיך נישט דארפן אויפזעצן און קוקן ווער ס'איז ביי זיין פיס אבער וויבאלד דער מיטלסטער דאס איז דער חשובסטער איז מיין איז שני לו דער צווייטער חשובסטער למעלה הימנו ביי זיין קאפ איז שלישי לו למטה הימנו

אז די צווייטע בעט ליגט אים צום קאפ און ער קען זיך נישט ווען ער ליגט זעהט ער זיך אים נישט ער איז דאך אין בעק פון זיין קאפ אמר ליה שאני פרסאי די מענטשען פון איראן זענען אנדערש ווייל זיי קענען רעדן מיט די פינגערס דמחוי ליה במחוג שוין אמאל געזעהן מענטשען קענען רעדן מיט פינגערס וויאזוי ווייסט עס קינדער אין חדר זיי זאלן רעדן שטילערהייט אינמיטן לערנען וויאזוי געזעהן רעדט מיט פינגערס יא ווי וויאזוי? אה, ער געזען מענטשן אמאל ווען ער רעדט מיט די פינגער. סאו דארף ער זיך נישט אויפהייבן, דאס איז דער אזוי. פרעגט רב ששת ריש גלותא, לאמיר הערן וויאזוי פירן זיך די פרסים מיט מים ראשונים. מים ראשונים מהיכן מתחילים? ס'דא מ'ברענגט אריין א שיסל מיט וואסער, וועם איז מען מכבד קודם זיך אפצוגיסן? האט דער ריש גלותא געזאגט אמר ליה מן הגדול, די חשוב'סטער. פרעגט ר' ששת איך פארשטיי נישט, ישב גדול וישמור ידיו עד שנוטלין כולן? אז די חשוב'סטער האט זיך געוואשן די הענט, און ער דארף ווארטן ווילאנג אלע אלע וואשן זיך, צו גיין גוט אנהייבן? האט ער אמר ליה ניין די פרסים פירן זיך אז לאלתר מייתו תכא קמיה מען ברענגט גלייך אריין אפי' ברענגען קליינע טישעלעך פאר יעדע קאוטש מען ברענגט גלייך אריין א טישעלע סאו ער קען גלייך אנהייבן מען דארף נישט ווארטן אויף אנדערע פרעגט רב ששת פארן ריש גלותא וויאזוי פירן זיך די פרסים אין מים אחרונים מהיכן מתחילין ווער גיסט זיך די ערשטע אפ צוליב מים אחרונים אמר ליה האט דער ריש גלותא געזאגט מן הקטן דער אונטערשטער, ער הייבט אן, פרעגט ר' ששת וגדול יתיב, זאל דער חשוב'ער זיצן מיט פארשמירטע הענט, וידיו מזוהמות, עד שנוטלין כולן, מים אחרונים נוצט מען דאך אפצואוואשן די הענט, אמר ליה ניין, לא מסלקי תכא מקמיה, מען נעמט נישט אוועק די טישעלע פארן עלטסטן, מען לאזט אים ווייטער עסן, ביז די מים אחרונים קומט אן צו אים, עד דנמטי מיא לגביה, האט זיך ר' ששת אנגערופן, אמר ר' ששת, איך דארף נישט צוקומען צו קיין פרסים. איך דארף נישט לערנען מיינע מנהגים פון אנא מתניתא ידענא, איך נעם מיינע מנהגים, מיינע דרך ארץ פון פון משניות און ברייתות, איך האב אזא ברייתא דתניא, כיצד סדר הסיבה וויאזוי פירט מען זיך, וועם זעצט מען קודם אראפ בזמן שהן שתי מטות גדול מסב בראש ושני לו למטה הימנו, בזמן שהן שלש מטות גדול מסב בראש שני לו למעלה הימנו שלישי לו למטה הימנו. מים הראשונים מתחילים מן הגדול, מים אחרונים, ביז אהער איז פונקט ווי די פרסיים, מים אחרונים, בזמן שהם חמשה, אויב איז דא פינף אדער ווייניגער ווי פינף מתחילים מן הגדול הייבט מען אן פון די גדול, און מען גייט אויף אראפצוועגס. יא? קען נישט?

עד שמגיעין אצל חמישי וחוזרין ומתחילים מן הגדול דעמאלטס געבט מען עס פאר די גדול ולמקום שמים אחרונים חוזרין לשם ברכה חוזרת טייטש ווער עס וואשט זיך קודם מים אחרונים ער בענטשט ברכת המזון אז אויב דער גדול האט זיך קודם געוואשן

וואס ליגסט אזוי אין עסן? קען שוין וואשן דיין הענט, האסט שוין יוצא געווען, שוין גענוג געטינקען. איך האב געזען מענטשן זענען אויף די שבת טיש. מענטשן ווייסן נישט וואס צו נעמען אין שאר, האט געהאט א בחור און ער איז זיך מחיה מיט טאמאטע דיפ. שוין שוין גענוג געטינקען, שוין גענוג געטינקען. וואס גייט אן ער טינקט אביסל אין די אין די שוין שוין שוין ליגט שוין אזוי אין עסן. אמר ליה רבי חייא זאגט פאר רב, בר פחתי. דו חשוב'ע מענטש. ער מיינט נישט זאגן דו זאלסט סטאפן עסן, ער וויל דיר מכבד זיין מיט בענטשן. עיין בברכת מזונא קאמר לך. ער וויל דיר ער וויל דיר מכבד זיין מיט בענטשן, קומט אויס אסאך מאל א מענטש, ער מיינט אז איינער טשעפעט אים, און די אנדערע זייט וויל ער אים נאר העלפן. פארקערט, ער וויל זאגן גיי גרייט זיך אן אז דו גייסט שוין בענטשן. האמיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא אין אכט און צוואנציק מינוט. נו, איז די חיות פון טאג, זאג פאר די רבי זאל נישט זיין ברוגז אויף דיר, אז דו זיצט נאך אין בית מדרש. און הלוואי זאלסט האבן שכל צו קומען יעדן טאג. ווי אלט ביסטו? שטעל דיך פאר אין זיבן יאר ארום, ביי די סיום השס, וועסט זיין א יונגער מאן פון זיבעצן יאר, דא האט מען שוין חתונה פרי, און שוין האבן דורכגעלערנט שס, אויב נישט קיין בטלן, קום יעדן צופרי צום שיעור, דו האסט מיך מחיה געווען מיט דיין קומען היינט צום שיעור.